אקעי, לאמיר נאך קורץ א מינוט קורץ איבערגיין, אונז גייען דורך דא ווייטער די צווייטע חלק פון די פרשה וואס יעקב אבינו איז געגאנגען ווייטער נאכדעם וואס ער האט געקוקט די שלוחים, אונז האבן מיר געזען אין פסוק כ ב און פסוק כ ג שטייט אז קודם איז געווען ותעבור המנחה על פניו, שפעטער איז געווען והוא לן בלילה ההוא במחנה, ער האט געשלאפן דארטן, און אינמיטן די נאכט ויקם בלילה הוא ויקח שתי נשיו ושתי שפחותיו, ואת אחד עשר ילדיו, און ער איז אריבערגעגאנגען את מעבר יבוק, איז פארוואס איז ער דארט געגאנגען, האבן מיר געזאגט סיי בשם די רשב ם, אייניקל פון רש י, און סיי די חזקוני זאגט די זעלבע זאך, אז ער איז געגאנגען דארטן נתכוון לברוח דרך אחרת, ער האט געוואלט אוועקלויפן אזוי פון עשיו, אזוי און וועגן דעם איז ער געלאפן ביינאכט, אזוי ווי דוד המלך איז אויך אוועקגעלאפן ביינאכט, אזוי זעט מען דאס ענין פון. פון פון אוועקלויפן אז דאס איז געווען די אויפטו און נישט אזוי ווי אנדערע וואס זאגן נאר אז ס'איז געווען סתם א טעכנישע זאך אויפן וועג אבער שפעטער איז דא נאך א זאך נאך א זאך אז ער איז אריבערגעגאנגען די מעבר יבוק אויך זאגט די רשב ם אז ער איז אריבערגעגאנגען כדי לברוח אונז האבן געזען זייער אינטערעסאנט אז אדער בשם רבינו בחיי אז ער איז אריבערגעגאנגען אין די וואסער לראות אם יוכל לעבור המים ברגליו און וועגן דעם טאקע איז ער געווען שפעטער אליין, און נאך א פשט וואס די בעל הטורים זאגט ויעבירם ב במסורת, דאס במסורת מלמד קומט לערנען שנבקע לו מעבר יבוק ועבר ביבשה אז ער איז אריבערגעגאנגען ביבשה, און די חזקוני זאגט אויפן פלאץ אז יבוק יש מפרשים הוא ירדן אז דאס איז די ירדן. איז וועגן דעם זעהט מען אז יעקב אבינו האט געזאגט כי במקלי עברתי את הירדן הזה, איך בין אריבער געגאנגען די ירדן, עס האט זיך געשפאלטן די ירדן, איז דא וואס לערנען אז עס איז געווען דא, אז דא איז געווארן געשפאלטן, אז דא איז געווען די ירדן, אדער אויפן וועג אהין ווען יעקב אבינו איז געגאנגען צו בית לבן, צו חרן, דארטן איז געווארן געשפאלטן די די וואסער איז דא אין דעם א מחלוקת, אבער דאס למעשה וואס מען זעהט דא אז יעקב אבינו האט איז אריבער געגאנגען אדער די ירדן און עס איז דא טאקע וואס שרייבן, פארגעס צו קוקן יעצט ווער ס'ברענגט עס, אין איינע פון די מדרשים אז טאקע אז יעקב אבינו איז אריבער געגאנגען די זעלבע פלאץ ווי די אידן גייען אריבער גיין קיין ארץ ישראל, ווען די אידן זענען אריבער געגאנגען קיין ארץ ישראל אין אנהייב ספר יהושע שטייט דארטן אז די אידן זענען אריבער געגאנגען קיין ארץ ישראל וואס איז געשען מיט די וואסער ס'איז געווארן הירדן יסוב לאחור, די ירדן איז געווארן געשפאלטן, איז טאקע געווען די זעלבע פלאץ ווי יעקב אבינו איז אריבערגעגאנגען די ירדן. איז למעשה יעקב אבינו איז אריבערגעגאנגען, זעט מען דא אין פסוק כ ד, ויקחם ער האט גענומען זיינע חברה, ויעבירם את הנחל ער האט אריבערגעברענגט, ויעבר את אשר לו ער האט אריבערגעברענגט אלעס

אז ער האט צוריקגעהאלטן פון זיין ברודער ווייל שמא תחזירנו למוטב אז אפשר גייט זי מאכן תשובה פון אים, און וועגן דעם ונפלה ביד שכם. איז דא קודם כל פשוט ווי אזוי ווען פשוט פשט אין רשי, פשוט פשט איז יא אז ער בעצם האט ער געוואלט האט ער געוואלט אריבער גיין ער האט געוואלט צוריק האלטן פארוואס האט ער נישט געוואלט אז עשו זאל זעהן

איז די ברטנורא אין זיין ספר הייסט עס זעסטו די פונקט די נאמען פונעם ספר ער זאגט די ברטנורא דארטן אז יעקב אבינו האט נישט געוואלט אז עשו זאל תשובה טוהן ווייל אויב עשו טוט תשובה האט ער צוריק א פראבלעם, ער ווייסט נישט צו ער גייט צו ער גייט צוריק באקומען די בכורה, צו ער גייט באקומען חלק אין ארץ ישראל, אסאך פארשידענע זאכן וואס אויב עשו וואלט תשובה געטון וואלט נישט געווען אזוי גוט פאר כלל ישראל, פאר דעם האט יעקב אבינו נישט געוואלט אז עשו זאל תשובה טון, פארשטייסט? פשוט פשט לע פון רש י אז ער האט צוגעמאכט און ער האט באקומען א עונש ווייל ער האט צוריק געהאלטן די ברודער פון תשובה טון. אבער דער ברטנורא זאגט דארטן אז בעצם האט יעקב אבינו צוריק געהאלטן עשו פון תשובה טוהן, בדווקא האט ער נישט געוואלט אז עשו זאל תשובה טוהן, דאס איז געווען די סיבה פארוואס ער האט איר איינגעשפארט, ניין, אדער האט ער איר איינגעשפארט ווייל ער האט נישט געוואלט ער זאל זינדיגען, ער זאל וועלן חתונה האבן מיט איר, און נאר די עונש איז געווען ווייל ער האט צוריק געהאלטן פון תשובה,

שפעטער שפעטער שטייט און די רמב ן זאגט אביסל אנדערשט ויקח שתי נשיו ושתי שפחותיו ער האט אלעס גענומען אין מוקדם ומאוחר בתורה בפסוק הזה להצלה ס'איז נישט זיכער ס'איז נישט ריכטיג די סדר אבל אמר שאסף קודם נשיו ושפחותיו וילדיו קודם שפת הנחל נאכדעם ועבר הוא לבדו את מעבר יבוק איז אריבערגעגאנגען לראות אם גבהו המים אויב די וואסער איז צוריק העכער געווארן, ושב ולקחם עמו כולם כאחד, ער האט זיי מיטגענומען, איז עפעס האט ער געוואלט זען צו גיין מיט זיי און נאכדעם איז ער צוריק געגאנגען, עפעס אז די סדר איז געווען אביסל אביסל אנדערשט, אבער יעצט קומט די נעקסטע פסוק, גרויסע חידוש, פסוק כ ה, ויותר יעקב לבדו איז ער איבערגעבליבן אליין. און שפעטער וואס איז געשען וועט מען זען באלד, איז קודם איז ער געווען ויותר יעקב לבדו, איז פארוואס איז ער געווען אליין, איז זאגט רשב ם ויותר יעקב לבדו שלא היה עוד לעבור אלא הוא לבדו, ער האט געוואלט אריבער גיין כי לברוח דרך אחרת שלא יפגשנו עשו נתכוין, ער ווייסט ער איז אוועק געלאפן פארדעם איז ער געבליבן אליין, עס שטייט אין רש י את כל אשר לו, קודם האט ער גענומען כל אשר לו, הבהמה והמטלטלין און עשה עצמו כגשר נוטל מכאן מניח כאן, אז ער האט זיך ער האט ער האט ער איז געשטאנען אין די וואסער צו זען אויב ער קען שטיין אין די וואסער און דעמאלטס קען ער אריבערפירן די גאנצע עולם. איז יעצט שטייט אין דעת זקנים א זאך וואס שטייט בעצם שוין אין מדרש, ויותר יעקב לבדו שנשאר מלמד שנשאר על פכים קטנים, ער איז געבליבן פאר פכים קטנים איז ער דארט איז ער דארט געבליבן, אזוי שטייט יא רש"י, אלא לכדו, ער איז געבליבן פאר די כד. דבר אחר, לשון בית הבד, שמושך ממנו שמן זית, ודרך היא להצניע שמן פכים קטנים, ס'איז נישט געווען סתם פכים קטנים, סתם קליינע גלעזלעך, קליינע קריגלעך, נאר ס'איז געווען, ס'איז אינעווענדיג איז געווען דארטן שמן, און פאר דעם האט ער געגאנגען צוריק נעמען זיין כד, ווייל ס'איז נישט געווען סתם א כד, ס'איז געווען, ס'איז געווען א כד, אבער ס'איז געווען א כד וואס האט געהאט אין דעם אסאך חשיבות. רבינו בחיי. זאגט אז פארוואס איז ער צוריק געגאנגען פאר די פכים קטנים, אדער וואס די גמרא ברענגט ללמד שממונם של צדיקים חביב עליהם כדי שיתרחקו מן הגזל, א צדיק וועט נישט צוקומען צו קיין גזל חס ושלום, איז פארדעם געבט ער איז ער מקפיד אויף זיינע זאכן ער זאל נישט דארפן צוקומען חס ושלום צו די נסיון פון פון גזל. נאך א זאך, א כוונה, זאגט רבינו בחיי, כדי שלא יסתכנו הבנים הקטנים בדרך אם לא ישתו, דארף מען מאכן זיכער אז די קינדער טרינקן גענוג, לכך שם עצמו בסכנה לחזור, ער איז געגאנגען כדי צו מאכן זיכער אז זיינע קינדער האבן מיט וואס צו טרינקן, דאס איז שוין א חידוש, איז למעשה זעט מען אבער פון די גמרא אז צדיקים האבן א געוויסע חביבות פון די פון די זאך, שטייט שטייט אין ספר מגלה עמוקות. ער שרייבט, דער מגלה עמוקות, אז די פכים קטנים איז נישט געווען סתם פכים פון שמן, אזוי ווי מען זעט דא אין דעת זקנים בעלי התוספות, סתם שמן. סתם שמן קען ער טרעפן עפעס אנדערשט. במקלי האט געהאט אין די שטעקן האט ער געהאט אינעווענדיג אויל, האט מען געהאט גערעדט פרשת ויצא, ווי האט יעקב אבינו געהאט אויל צו גיסן? ביי די ביים ביי די מצבה וייקץ יעקב משנתו האט ער געגאסן אויל ווי האט ער געהאט אויל? אדער געשען א נס ס'איז געווארן דארטן א כד שמן אדער אין זיין ניין ווייל די ער האט דאך אלעס צוגענומען די זון פון עשו איז אדער האט געהאט במקלי אין די שטעקן אינעווענדיג האט ער אריינגעלייגט אויל מיט פתילות שטייט אין מדרש ווייל ער האט געוואלט מאכן זיכער אז ער קען אייביג לערנען. אז ער געלייגט אריין שמן מיט מיט מיט דאס איז די בעצם האט געהאט שמן אין זיין אין זיין שטעקן ווייל מ'דארף האבן אויל מיט לעכט צו צו קענען צינדן א פייער צו קענען לערנען ביינאכט איך ווייס ווי ס'האט נישט געווען קיין לעקטער אמאל יא איז אויב אזוי איז נישט געווען סתם אזוי די בעלי תוספות זאגן סתם געהאט דארט שמן פכים קטנים און מגלה עמוקות זאגט אז ס'געווען די פך שמן פון יעקב אבינו איז געווען די פך שמן פון די

אזוי שטייט מגלה עמוקות עס גייט אין זיין ספר אז די פכים קטנים דא וואס יעקב אבינו האט געהאט איז געווען די פכים קטנים פון די כהן גדול בחותמו של כהן גדול וואס איז געווען די נס חנוכה איז געווען דארטן דורך דעם די פך שמן וואס די כהן גדול האט געהאט ביי די נס פון חנוכה איז געווען א פך שמן פון שמן יא פון ווי די פך געקומען פון יעקב אבינו יעקב אבינו האט שוין געמאכט הכנה האט שוין גענומען די די פך פכים קטנים אזוי שטייט אין מגלה עמוקות ווער ס'וויל קען עס דארטן מעיין זיין און מ'קוקט אריין אין ספר משך חכמה דא נאך צוויי פשטים וואס איז געווען די פכים קטנים וואס ער האט דארט געהאט איין זאך זאגט ער זאגט די משך חכמה אז ער האט אלעס אריבער גענומען, רש"י זאגט אשר לו העביר ער האט אלעס אריבער גענומען, אבער זאגט ער אבל התרפים אשר לו וואס עס האט באלאנגט פאר אים האט ער גענומען, יעקב אבינו, אבל זאגט די משך חכמה התרפים אשר גנבה רחל מאביה לבן, די עבודה זרה וואס לבן האט גע'גנב'עט, וואס רחל האט גע'גנב'עט פון לבן, בזה לא זכה, דאס האט ער נישט גענומען, ולא העבירם, דאס האט ער נישט אריבער גענומען, רק השליכם תוך הנחל, ער האט אריין געווארפן אין די וואסער. יא, ער האט גענומען די עבודה זרה, די תרופים וואס אונז האבן געלערנט פאריגע וואך, פרקי דרבי אליעזר איז געווען די קעפ פון די בכורים, יא, געדענקסטו אלע מעשות? די אלע זאכן, ער האט גענומען די עבודה זרה, נישט קיין חילוק וואס דאס איז געווען, ער האט עס אלעס אריינגעווארפן אין וואסער, דאס האט ער נישט אריבער גענומען. אבער שפעטער נאך א זאך, וואס איז געווען די פכים קטנים וואס ער האט גענומען? זאגט ער אז נארמאל, אלע, ער האט געהאט א פראבלעם, ער האט געהאט א פראבלעם, יא, יעקב איז דאך געווען א גרויסער צדיק, ער האט נישט געוואלט, ער האט נישט געוואלט האבן קיין, ער האט נישט געוואלט פארבארגן א כלי פאר אנדערע מענטשן, עס אויב מען פארבארגט א כלי פאר אנדערע מענטשן איז עס בחזקת ער דינט עבודה זרה, עבודה זרה איז דאך מטמא, און ממילא אויב ער פארבארגט א כלי פאר איינעם, אויב א שכן קומט בארגן פון דיר א כלי, און דו ווייסט נישט צו יענער האלט חולין בטהרה, און ווייסט די עצה איז, אז נאך יענער געבט עס צוריק, טובל'ן, צוריק מטהר זיין די כלי, ס'איז דא כלים וואס מען קען נישט טובל'ן, ס'דא כלים וואס מען קען נישט כשר'ן, ווייסט וועלכע כלים מען קען נישט כשר'ן, כלי חרס קען מען נישט כשר'ן, פארדעם האט ער גענומען. א כלי חרס איז געווען נאר פאר אים, את אשר לו, נאר פאר אים, דאס האט אליין אריבער גענומען דאס איז געווען די פחים קטנים, נישט געווען סתם פחים, ס'איז געווען פחים פון חרס, יא, דאס האט ער געוואלט האלטן אז אז אז ס'איז געווען א טייערע זאך, און דאס האט ער נישט פארבארגט פאר קיינעם, און פאר דעם איז ער צוריק געגאנגען, ווייל ווייל אויב יעקב אבינו גייט נישט צוריק פאר די כלים, ווייסט וואס וואלט געשען? אז ער וואלט נישט געהאט קיין כלים מיט וואס צו עסן. נישט געהאט קיין כלים מיט וואס צו טרינקן, ווייל אלע אנדערע כלים זענען געווארן טמא, מען האט נישט געקענט דאס א כלי חרס קען מען נישט נאכאמאל מתקן זיין, פאר דעם האט ער גענומען, את אשר לו האט ער גענומען דווקא די כלי חרס איז ער צוריק געגאנגען, ווייל דאס די כלי חרס קען מען נישט דאס האט ער געהאלטן פאר זיך, דאס איז געווען שפעציעלע כלים, האט ער געהאלטן נאר פאר זיך, פאר דעם איז ער צוריק געגאנגען, און פאר דעם אויך האט ער נישט מיט גענומען זיינע קינדער צו אריבער גיין די די נחל צו נעמען, ער איז געגאנגען אליין, ווייסט פארוואס? ס'איז געווען נאר פאר אים זאגט דער משך חכמה יא נאר פאר אים אז דו ווילסט עפעס דארפסטו נישט מטריח זיין זיינע קינדער מיט דיינע חומרות יא אז איינער האט חומרות האלט די חומרות פאר זיך נישט מאך די חומרות אויף יענעמ'ס חשבון איז יעקב אבינו האט א חומרא מיט די כלי חרס האט נישט געוואלט יענעם מטריח זיין מיט זיינע כלים מיט זיינע זאכן וועגן דעם די אנדערע כלים וואס מען קען פארבארגן וואס יעדער איינער קען נוצן האבן די קינדער געקענט צוהעלפן. אבער די כלים וואס ער האט גענוצט פאר זיך אליין, דאס האט ער נישט געגעבן די קינדער, האט נאר ער אליין געטון. ווייל דו האסט, אז דו ווילסט, דו ווילסט זיין פרום, דו ווילסט, דו ווילסט שלעפן כלי חרס נאר פאר דיך, געטון אליין, נישט געגאנגען יענער מטריח זיין, פארשטאנען? פיין, און וועגן דעם איז ער אריבערגעגאנגען, ויותר יעקב לבדו, ער איז געגאנגען אליין, און וואס איז שפעטער געשען? ויאבק איש עמו, א מענטש האט זיך געקריגט מיט אים, און ווער האט זיך געקריגט מיט אים? איז דאס געווען א. די שר פון עשו איז רש"י זאגט צוויי פשטים וואס איז ויאבק איש עמו, לאמיר נישט אריינגיין אין די צוויי פשטים, אבער רש"י ענדיגט צו פירשו רבותינו זכרונם לברכה שהוא שרו של עשו, אז עס איז געווען שרו של עשו, איז וואס האט די שרו של עשו געוואלט פון אים, פארוואס איז ער געקומען זיך קריגען מיט אים, זאגט דער רשב"ם, ווייסט פארוואס ער איז געקומען, ויאבק מלאך עמו, שלא יוכל לברוח, ער זאל נישט קענען אוועקלויפן, דער רשב"ם איז געגאנגען די גאנצע. פון אנהייב פרשה גייט ער מיט אז יעקב אבינו איז פארנומען צו אנטלויפן, וירא, ער זאגט דער מלאך ניין לויפט לויפט נישט, ויראה קיום הבטחת הקדוש ברוך הוא שלא יזיקהו עשיו, נישט אזוי ווי רש י זאגט אז ס'איז געווען שר של עשיו קעגן קעגן יעקב אבינו, אזוי לערנט מען פשוט יא? און קעגן אים, אבער דא דער רשב ם לערנט אז דער מלאך וואס איז געקומען זיך קריגן מיט אים איז געווען א מלאך צו העלפן יעקב אבינו אים צו ווייזן אז ער דארף נישט אוועקלויפן און איז יא דאס איז געווען די ענין פארוואס ער איז געקומען. שפעטער שטייט אין ספורנו אויך א זאך ויאבק איש עמו היה פועל מלאך במצוות בוראו ס'איז געווען א מלאך פארוואס איז ער געקומען צו ווייזן אז אפילו ער גייט האבן היזק ממון אפילו אויף די וועלט אויב מען האט א היזק ממון פון עשיו אבער דארפסט אבער וויסן ביים סוף עם זה תהיה התשועה בסוף עם ברכה ושררה בעליונים ובתחתונים אז כלל ישראל נישט נאר ער קען מנצח זיין דעם שר פון עשיו נאר ביים סוף וועט מען ארויפקומען ידו על העליונה סיי אויף די אדום עשיו פון די וועלט און סיי עשיו פון יענע וועלט קומט אויס אז כלל ישראל ווען מען גייט אדורך גלות אדום די אלע שווערקייטן, אזוי ווי אונז האבן געזען אין רבינו בחיי, זאגט אויך אז מען רעדט פון דור של שמד, מיט די אלע עניינים, זאל מען וויסן אז אויב מען קריגט זיך מיט עשיו ביים סוף איז מען זוכה צו ווערן גאר גרויס, וועגן דעם שטייט אויך אין פסוק וירא כי לא יכול לו, דער שר של עשיו. האט דער שר פון עשיו אדער דער אנדערער מלאך האט געזען, ווי יעקב אבינו גייט און איז נישט מסכים, ויגע בכף ירכו, ער האט זיך אים געשטויסן, און פון דארט איז געווארן, האט יעקב אבינו באקומען א געוויסע א געוויסע נזק פון די פון די מעשה. איז וואס האט יעקב אבינו טאקע געוואלט דארטן מיט די גאנצע מעשה, פארוואס האט ער זיך פארוואס האט דער שר זיך געקריגט מיט אים? אז אדער שטייט אונז איז אונז האבן געהאט געלערנט אונז האבן געהאט געלערנט אז פארוואס ער האט זיך געקריגט מיט אים איז געווען ווייל אדער ווייל ער איז געווען שר של עשיו מ'עט זען באלד פארוואס ער האט זיך געקריגט מיט אים אדער טאקע איז געווען א מלאך מן השמים אויב איז געווען שר של עשיו פארוואס איז ער געקומען זיך קריגן מיט אים שטייט אין ספר צידה לדרך אויף חומש שטייט דארט אז ס'איז געווען האט ער געוואלט צונעמען שטר שבירכו, נארמאל א שטר לייגט מען פלעגט מען לייגן ביי בירכו נישט קיין קיין טאשן אמאל האט מען געלייגט נעבן די ירכו מ'זאל פילן אז איינער וויל עס גנב'נען פאר דעם האט דער דער שר של עשיו עס געוואלט אוועק נעמען פון דארטן פאר דעם האט אים דארט געשלאגן און פאר דעם איז געבליבן פון דארט דער כלי יקר זאגט אז דער פראבלעם פארוואס ער איז זיך געקומען זיך קריגן מיט אים איז געווען ווייל יעקב אבינו מאכט צופיל השתדלות, מען זעט דא אויפטוהן השתדלות אזויפיל זאכן, און ס'איז געקומען ווייזן, השתדלות העלפט גארנישט, זעהסט עס קומט א סעקונדע, דער מלאך קומט זיך מיט דיר קריגן, און נאך א פשט שטייט אז איך האב אזוי פרי געזעהן אין רשב"ם מיט אנדערע, אים צו ווייזן, האב נישט קיין מורא, לויף נישט אוועק, ווייל א איד וואס וואס איז מחזק קעגן קעגן אדום, און ביים סוף וועט ער קענען מנצח זיין און זיין ידו על העליונה.